צו זוכן דעם טאטן, די מטרה פון דעם וואס דער טאטע באהאלט זיך איז אז דאס קינד זאל אים יא טרעפן, נישט ער זאל אים נישט טרעפן, איז למעשה אונז לעבן אין א גרויסן הסתר פנים, אונז שלאגן מיר זיך שוין אזוי לאנג וועגן די סעיפטי אוו די טשילדרען, און ברוך השם ס'גייט צוביסלעך, נאו קאמפלעינס ווי מ'זאגט, ס'גייט, ס'א סלאו מאווינג וויהיקל, עס פארט אסאך מאל אין די גאס, קענט עץ זעהן שטייט א סיין, סלאו מען ווארקינג, שטאטע מענטשן ארבעטן דא, נישט קיין שנעלע מענטשן. אלעס דויערט צייט, דארט מאכט עס סלאו מען ווארקינג זאלסט פארן שטאט ווייל מענטשן ארבעטן, אבער ס'איז נישט וויכטיג, נישט דאס וויל איך זאגן, נישט דאס וויל איך זאגן, איך וויל זאגן א אינטערעסאנטע זאך, ס'שטייט יאר השם פניו אליך ויחנך, דער אייבערשטער זאל דיך מאכן א הארת פנים אז דו זאלסט אים טרעפן, איך וויל ענק דערציילן וואס איז געשען די לעצטע מסתם דריי פיר טאג, און איך וויל ענק דערציילן וואס דאס מיינט צו די מענטשן וואס זענען עוסק צו סעיפגארטן קינדער. הערט אויס וואס דא גייט פאר. ס'איז דא א שר וואס הייסט יענקל ליצמאן. דער יענקל ליצמאן איז אזא רשע מרושע אז כ'האב אין מיין לעבן אזא רשע מרושע נישט געזען. ווען ער איז געווען סגן שר החינוך. עס גאוס בעק א לאט אוו יערס, זיבן, אכט, ניין יאר צוריק, כ'דענק אפילו נישט פונקטליך וויפיל, דאונט רימעמבער. ער איז געווען סגן שר החינוך. איך האב געוואלט צוקומען צום שר החינוך אליינס, מוז מען דאך קודם דורכגיין דעם רשע דעם סגן. בקיצור. ער האט מיך געפרעגט וואס איך וויל, זאג איך אים זייער פשוט, איך וויל מען זאל אריינלייגן א מעגל סגור, דאס מיינט מען א קלאוזד סירקוט טי ווי, אין יעדע סקול, אין יעדע תלמוד תורה, אזוי ווי מ'האט אין אמעריקע דורך געפירט אז יעדע חדר און יעדע ישיבה מוז עס האבן, אין יעדע מקווה און יעדע בית מדרש, וויל איך אז די זעלבע זאך זאל מען דורך פירן אין ישיבות און אין תלמוד תורה'ס, פרעגט ער פארוואס, זאג איך אים ווייל מען שטופט אריין קינדער אין די מחילה זייער אפן און קלאר, ס'דא משכב זכר אין אלע חדרים. הייבט דער רשע מרושע אן צו זאגן אזוי, קודם כל, ס'איז נישט אמת, אלטע סאטמארער אזיאטישער מארמאראשער פוילישער וועג, ער איז דאך א פוילישער, קודם האט ער מיך אפגעפרעגט אז ס'איז נישט אמת, און ממילא אז ער האט מיך אפגעפרעגט אז ס'איז נישט אמת, געשעט דאך עס שוין נישט. אקעי, נאו פראבלעם, כ'הער. בקיצור, און נאכדעם זאגט ער מיר, מוזן דאך נישט אלע גויים וויסן וואס ס'גייט פאר אין אידישע תלמוד תורה'ס. שוין, דאס איז דאך די אלטע טענה, נחום ראזנבערג מאכט גאר דעם חילול השם, ווייל ווען נישט ער וואלט קיינער נישט געוואוסט. שטייט אין די גמרא אז ווען מען טראגט ארויס א מענטש צו הרג'נען ווארט מען דריי רגלים, למשל מען האט אים פאראורטיילט אז מען וועט אים הרג'נען לאמיר זאגן פסח, פאר פסח מוז מען ווארטן פסח, שביעות און סוכות, דריי רגלים מוזן דורך גיין, פארוואס? ווייל מען האט ארויסגעשטעלט א צעטל פלוני נסקל על שעשה עבירה פלוני פלוני יעדער זאל וויסן, איז לאמיר פארשטיין. עמטליך ס'זענען געקומען שווערע מיליאנער אידן עולה רגל זיין אז עטס קוקן אריין פון די גמרא אין פסחים לויט וויפיל מ'האט גע'שחט'ן קרבן פסח צו אנדערע זאכן, ס'איז געווען מיליאנער אידן! וואס פאר א גוט יאר דארף א איד וואס ער קומט פון באר שבע וויסן אז אין ירושלים הרג'עט מען דעם איד ווייל ער האט געטון די און די עבירה? פארוואס זאל מען דאס נישט באהאלטן? אלא מאי די תורה האט א פאליסי וביערת הרע מקרבך, וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד, ס'איז אן אנדערע פאליסי יעצט, למעשה דער ליצמאן האט עס געטון ווייל ער איז א, איך מיין איך בין אים חושד ווייל ער איז א גערער, און דער גערער רבי באהאלט אויך אלע שייגעץ שטיק, דער גערער רבי בעקט אלע חזיריי, ער בעקט זיינע חזיריי, קנעפלמאכער, ער האט אים אהערגערופן ער געבט אים דא דעם גרעסטן כבוד, ער גייט דאווענט אין גער. און נאכדעם איז דא דער דער אנדערער וואס ער איז געקומען דא מאנדעראוויטש, און ס'איז דא נאך אפאר אזעלכע חזיריי וואס ער בעקט אלע, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, איז למעשה דאס איז נאר מיין פילאסעפי אז דאס האט צוטוהן מיט גער. קען זיין סתם ער וויל נישט זיצן דארט אין כנסת און מ'זאל זאגן קוק ווער די פרומע זענען. עניוועי, ס'איז נישט מיינע ביזנעס אויך נישט. האב איך אים געזאגט איך וויל האבן אזא מעגל סגור, האט ער מיר דעדלי ריפיוזד, מיך אפילו נישט געלאזט זען דעם שר החינוך אליינס. שוין, נישט איז נישט. זאג איך אים, איך וויל אייך זאגן עפעס, הרב יעקב ליצמאן, איך הייס נחום ראזנבערג, איך בין נישט קיין שר אין די מדינה, איך בין גארנישט. נאר איין זאך קען איך אייך זאגן, איך טריי צו פראטעקטן. מען זאל נישט טאטשן קיין קינדער, די קינדער גייען זיך אין אייך נוקם זיין לייק יו נעווער אין יור לייף סא איך האב געזאגט ס'איז דא א פלא יועץ ווען איינער האט א צרה אינדערהיים צו וואס זאל ער גיין זיך מזכיר זיין דארטן ווי די תינוקות של בית רבן לערנען ווייל תינוקות של בית רבן זאגט ער דארט ווי זיי לערנען זיצט די שכינה און זי איז זיך מחיה שכינה איז דאך פול מיט אין גלות איז דאך פול מיט צרות דארטן זיצט די שכינה און זי איז זיך מחיה איז דארט קען מען מזכיר זיין חולים מיט אלעם.

פארן א פראסק, אזוי זאגט די גמרא, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? איך האב אים נישט דערלאנגט א פראסק קיין מורא געהאט פארן ער איז א שר, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, האט דער אייבערשטער געהאלפן ס'איז דורך איך ווייס נישט פינף זעקס זיבן יאר איך ווייס נישט וויפיל, איז דא א פרשה פון מלכה לייפער איך רוף זי חי לייפליין, זי האט מאלעסטעד אידישע טעכטער אין אוסטראליע, דארט איז געווען דער פגר טמא בעק. ער איז א ברודער פון משה בער בעק. דער פגר טמא האט זי געהאלפן עסקעיפן מיט אלע אכט קינדער אינמיטן די נאכט מיט איר מאן. ער האט נישט אבער דער וואס ער האט עס געטוהן האט ער צענדליגע קינדער וואס זענען נעבעך פגועים. עניוועי, ס'האט זיך געדרייט אזוי אז איך בין אראפגעפארן אויף אוסטראליע ווייל כ'האב געוואלט וויסן צו ס'איז אמת און וואס דארט גייט פאר. און כ'האב דארטן געטראפן. ס'איז א גאנצע מעשה באריכות, א רעפארם ראביי. כ'האב אים געפרעגט, זאג מיר, דו האלטסט שבת? זאגט ער ניין, פרעג איך אים יום כיפור יא, זאגט ער אנטיל וואן אקלאק צו טו אקלאק ווי פעסט ענד דען ווי קאל די דעי, און ברענגט אריין גרויסע פלייש מיט אלעם, ווי קאל די דעי, זאג איך אים דו ווייסט וואט קיינד אוו סטענד דו יו טעיק אין פראטעקטינג טשילדרען, זאגט ער יו מין איף סאמבאדי אביוזעס א טשיילד איי גאו טו די פאליס רייט אוועי, זאג איך אים אויב אזוי דא האסטו בעק, דער וואז אן אביוז קעיס אווער דער גאו טו די פאליס, שוין ער איז געגאנגען, און דער בעק זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק אן עק. האט געזאגט פאר די פאלי ער האט געזאגט אויף אידיש ווער ס'וועט משתף פעולה זיין ווער ס'וועט צוהעלפן די פאליס ער וועט רעדן וואס דא איז פארגעגאנגען העט מען אים ארויסווארפן און דער ראביי העפענס טו בי אז ער זעהט אויס פון אונזער חדר און האט פארשטאנען וואס ער זאגט האט ער עס איבערגעטייטשט פאר די פאליס האט די פאליס געזאגט ליסן איף יו דאנט וואנט מי טו קלאוז דאון דיס שול עז א קולט עווריבאדי שוד קאאפערעיט עניוועי מ'האט אנגעהויבן צו קאאפערעיטן און די חי לייפליין דאס איז אנטלאפן.

ער האט אים געזאגט איינמאל פאר פסח אז ער וויל באקוקן ער וויל ער זאל אים העלפן באקן מצות און מען מוז דאך זיין א גדול וויל ער אים באקוקן די שתי שערות דו הערסט וואס דא טוט זיך? ס'איז אזא חזיריי ער געדענקט נאך ווען דאס קינד איז געבוירן געווארן דאס קינד האט א בירט סערטיפיקעט ער דארף באקוקן די שתי שערות אזא חזיר איז ער שוין א דארפסט באקוקן די שתי שערות זאגט מען פאר די אלע בחורים קום צום מקווה לכבוד באקן מצות און נעם דיך קוקן אבער נישט ציען אים אראפ די הויזן מיט די אונטערהויזן און כאפן אן די צוויי די די שניי שערות רחמנא ליצלן, און יענער פרעגט אים יו סי איי העוו העיר סאו וואט וואט דו יו וואנט נאו, ער וויל זען צו ס'איז טאקע האר צו ס'איז נישט צוגעלייגט דארט ער איז געווען אזא משוגענער אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. עניוועי איז למעשה איז זענען זיי געגאנגען און מ'האט אהער גענומען די אלע קינדער, מ'האט גענומען דעם מענטש וואס ער האט אים געכאפט די שתי שערות, איך האב אים געזאגט קום צוריק ווייל ער האט געזאגט, איך האב געזאגט דעם ראביי אויב דאס איז די תורה וואס גאט האט אונז געגעבן פון הימל זאל ער זיך האלטן מיט די תורה, דאס זאל ער דעליווער איט בעק טו הים, זאג איך אים דו ביסט א נאר, דער אייבערשטער האט נישט געגעבן די תורה, דיין רב א חזיר האט דיך געוואלט כאפן ביי די ביים פיפיק ביי די באלס, סאו איך האב אים צוריק געברענגט צוביסלעך און ער איז היינט געווארן איינגעשטעלט ביי די רעגירונג, זיי האבן א רויעל קאמישן פאר סעיפטי אוו טשילדרען און ער ווייסט דאך אלעס וואס טוט זיך אין די אידישע געגנט. ער איז געווען א ליבאוויטשער מיט אנדערע וואס זיי האבן אפגעטוהן דארטן, וואו וואו, שוין, ער האט אנגעהויבן צו עקספאוזן אלעס, און ער איז געווארן א עמטליכער איינגעשטעלטער ביי די גאווערמענט. יעצט, ער האט די גאנצע צייט געארבעט אז מען זאל דעם מלכי לייפער צוריק ברענגען דארט פאר טרייעל, און דא אין ארץ ישראל האבן זיי געזאגט זיי געבן נישט ארויס, ס'איז דא א חוק השביתה אז א מענטש קומט אויף ארץ ישראל, אז א איד קען מען נישט ארויסגעבן, האט מען געזאגט דאס איז נישט ווען זי האט אפגעטון דארט אזאלכע פארברעכן, בקיצור ס'איז געווען לעבעדיג. ויהי היום איז געווען אזוי, דא איז געווען פארמישט ליצמאן, אבער אינטערעסאנט וויאזוי די גאווערמענט דארט האט געהאט שכל, זיי האבן מיטגעשיקט א מענטש וואס איז נאכגעגאנגען טאג און נאכט פאר דעם ליצמאן, און זיי האבן אים געכאפט איין טאג איז ער אריין צום דאקטער דריי צו פירע פארטאגס און ער האט מיט אים גערעדט אפאר שעה, צוויי צו דריי שעה, און ער איז אוועקגעגאנגען. יעצט א טאג פארדעם. האט דער דאקטער געזאגט אז זי איז פעאיג צו שטיין פאר טרייעל. נאך די ליצמאן'ס פגישה איז געווארן אז זי איז נישט פעאיג, ער האט געטשעינדזשט די ווערזשען, שוין, דעטס אלל הי נידעד. און למעשה זיי האבן אלעס געוויסט, זיי האבן נאר געווארט יעצט פאר די בחירות, און זיי גייען דא אנדרייען דאס לאנד. יעצט, קודם האט מען אים שוין גענומען פאר חקירות, און הי פלאנקט, הי פעילד די חקירות, מ'האט אים שוין היינט נאכאמאל גענומען, מ'האט אים גענומען פרייטאג, און היינט זונטאג נאך. ער איז אויף גרויסע צרות. דער גערער רבי איז א קלוגער מענטש. איך האלט ער האט געארבעט פארן גערער רבי ווייל סתם אזוי וואס איז געגאנגען מיט מלכי חי לייפליין ער האט עפעס מיט איר? איך האלט אז דאס איז רבי'שע אייניקלעך זענען געלאפן וויינען צום גערער רבין ליצמן שמיצמן בקיצור און למעשה האבן זיי געשריגן אז זי קען נישט זי איז נישט פעאיג צו שטיין פאר טרייעל. ס'איז דא דריי מיידלעך דריי שוועסטער וואס זי האט מורא'דיג מיאוס בא'עוול'ט. ס'איז דא א מיידל האט מיר געזאגט אז זי האט גענומען איר פינגער און זי האט אריינגעשטופט אין איר אותו מקום זי האט איר אויסגעלעכערט די בתולים אזוי ווי יעקב אבינו האט געטון פון דעם האט ער געזאגט כוחי וראשית אוני ס'איז אסאך סטאריס געזאגט געווארן וואס זי האט אלץ געטון דארט איז געווען איינער וואס האט מיר געזאגט אז דאס קומט אלעס פון דיין האטליין מען האט דיך דארט אויסגעהערט און דו האסט געזאגט אז א פרוי טאר זיך נישט מייחד זיין מיט מיידלעך אויך נישט און זי פלעגט זיך אריינזעצן שעה'ן אין איר אפיס צושפארן זיך מיט א מיידל. זי פלעגט פארן אויף שבת אוט אוו טאון, זיי זענען געבליבן דארטן ביז מוצאי שבת, און איין מיידל האט זי איבערגעלאזט זאל איר העלפן, און אנדערע זענען צוריק געקומען, און דאן איז ארויס געקומען אז זי טאטשט מיידלעך, זי איז א לעסביען, א א דרערטליגער, עניוועי, איז למעשה האט מען געכאפט יעצט אז דאס וואס מ'האט געטשענדזשעט די ווערזשען, דאס איז פשוט ווייל. מען האט אים אדער באצאלט אדער געסטראשעט דעם דאקטער, איך ווייס נישט, קען זיין ער ווערט יעצט אן עד המדינה, דאס מיינט אז ער וועט גיין טעסטיפייען קעגן ליצמאן, דעמאלטס וועט מען אים אפלאזן, ווען נישט גייט ער אויך זיצן, און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, יעצט איינער זאל מיר זאגן אז דאס איז נישט קיין יד השם, איינער זאל מיר דאס זאגן, ער גייט נעמען נאך א פרוי און ער גייט איר טרייען צו בעקן קעגן דעם וואס האט געטאטשט אידישע טעכטער און זענען אלע דריי קראנק, ס'איז ווי זיי זענען געווען דא אין ארץ ישראל אז ס'איז געווען א משפט, זיי האבן געוואלט זעהן וויאזוי ס'גייט, האט מען זיי נישט אריינגעלאזט. מען האט געהערט די שרים האבן ערלעדיגט מען זאל זיי נישט אריינלאזן. דריי מיידלעך זענען געקומען, מען האט זיי געהאלטן אינדרויסן. ניין ניין ניין, איך האב ענק געזאגט, אונז זעמער נאר געווען שטארקע גיבורים ווילאנג ס'איז נאר געווען דער מאריך אף. יעצט איז ער גובה דיליה, דער אייבישטער קען נישט מוחל זיין וואס מען האט אנגעטון מיט קינדער. ס'איז אנבעליוועבל. און ווען דער אייבישטער ווערט. און כעס איז הורגת טובים ורעים, אה, דעמאלטס איז צרות. בקיצור, איז געגאנגען דער ליצמאן און ער האט זיינע חקירות, איז דער גערער רבי דאך א קלוגער יונג, דאך נישט קיין נאר, קודם האט ער אים שוין ארויסגעווארפן פון אגודת ישראל, ער האט שוין געשטעלט אן אנדערן וואס יענער גייט לויפן שטאטס אים, איז ער שוין נישט פארמישט, יעצט די שאלה איז אויב ליצמאן וועט האלטן א סוד צו נישט, טאמער האט אים דער גערער רבי געהייסן ער זאל דאס טון, דארף ער ארויסקומען, ער דארף איינזעצן דעם גערער רעבן אויכעט. פארוואס זאלסטו נאר אליין זיצן, זאל יענער אויך מיטזיצן מיט דיר, וועסטו האבן קאמפעני דעם רעבן. נאכדעם גייען זיי, זיי שרייבן אריין דא יצורים קטנים, קליינע אזעלכע אינסעקטס, מוצצי דם וואס האבן ליב צו זויגן בלוט, משחירים את ליצמן האהוב, דעם באליבטן ליצמן, יהודי, א איד, שכל חייו מקדיש לעזרה עבור הכלל והפרט, נרמס תחת. מגפי השקר של אותן עיתונאים, ער איז אריינגעפאלן אונטער די פאלשע שטיוול פון די שקר פון די צייטונגען, קטנה מאס, כ'מיין, כ'פארשטיי נישט, ער האט דאך געוואלט קויפן דעם דאקטער, דאס איז א קליינער חטא? וואס איז אן עוולה אז איינער וואס האט מאלעסטעד קינדער זאל דארפן גיין זיצן? איי מין, איז דען נישט דא אזא זאך ווי די תורה זאגט שופטים ושוטרים תיתן לך? דער רמבן זאגט פארוואס איז מען געגאנגען און מ'האט אויסגעהארגעט גאנץ שטאט שכם. וואס א רעכט? איינער האט גערעיפט דיין שוועסטער, הרג'סט אויס א שטאט? זאגט דער הייליגער רמבן, ווייל איינע פון די זיבן מצוות פון בני נח איז אז מען זאל שטעלן שופטים און שוטרים, און אז זיי האבן דאס נישט געשטעלט, א בן נח, טאמער פאלגט ער נישט די שבע מצוות, איז דאך במיתה, איז זיי געקומען מיתה, ס'איז א פשוט'ער חשבון. עניוועי. שרייבן זיי דא אז יוי ס'א גאנצע זאך און די די הארץ טוט וויי, מיר טוט די הארץ נישט וויי, האט מיך ארויסגעווארפן ווען ער איז געווען אין אפיס, ער איז געווען א סגן שר פון פון לערנען, און ער האט מיך ארויס ער האט נישט געוואלט, נא פארוואס? ווייל מ'וועט כאפן א יונגל וואס אז מ'שטופט אים אין תחת, shame on you, כ'האב אזא הנאה פאר דיר, כ'קען דיר זאגן אז איך זעה ס'איז יאר השם פניו אליך ויחנך, דער אייבערשטער האט ליב אונזער ארבעט און ער פריידט זיך מיט אונזער ארבעט, און ער העלפט צו צו אונזער ארבעט. מיטן גרעסטן הסתר פנים וואס איז דא, פארן מיר אונז בעסער ווי אונז האבן מיר אלע מאל געקלערט. עס קען זיין ער האט געטון טובות פאר מענטשן, איך זאג אייביג, כ'האב געהערט זאגן, איך נעם נישט קיין אחריות אויף דעם, כ'האב געהערט זאגן, מ'איז געווען מיט נחמיה וועבערמאן'ס קעיס אויכעט ביי טראמפ, האט ער געפרעגט וואס האט ער געטון, ער האט געמיינט מ'וועט זאגן ער האט גע'גנב'עט געלט, צו וואס זאגט מען ער האט געטאטשט קינדער, זאגט ער, געט אוט אוו מיי אפיס, איטס ארויס, ער האט נישט געוואלט אפילו הערן די אדער העף, די זעלבע אויך. האט ער געהאלפן דעם גנב'ען אביסל און יענעם און אהער מיט אהין און אביסל מעדיקל און דאס אבער ווי ווי קענסטו נעמען אזא פרוי וואס האט אפגעהארגעט קינדער און די חברה בלוטיגן כ'האב געזען היינט א קליפ פונעם טעלעוויזשן וואס די היגע טעלעוויזשן פון ארץ ישראל האט מראיין געווען איינע פון די מיידלעך זי האט אזוי געוויינט אז דו וועסט דאס צוקוקן וועסטו פארשטיין פארוואס מ'טאר נישט אוועק שטופן אזאלכע קעיסעס און לאזן דעי שוד געט אוועי וויט איט זי זאגט אכט יאר ער ווייסט די מעשה שוין אכט יאר? כ'האב נישט געכאפט, די מעשה איז אכט יאר ווארטן מיר אונז פאר דזשאסטיס? און זיי קענען נישט קיין שידוך טון ווייל זיי זענען טאטעל סיק מיט אלעם? אכט יאר ווארט מען אויף דזשאסטיס? וואס מאכט מען אזאלעכע דזשאוקס? ליצמאן, ברוך מרדכי לעבאוויטש, האט זיך גענומען דארטן קאנעקשאנס אין וויליאמסבורג און זיין זון האט געהאט אפאר טאלער האט ער געמיינט ער מעג טון וואס ער וויל? דאס איז אלל דעדלי ראנג לעידיס ענד דזשענטלמען און דער אייבישטער גייט זיך יעצט אננעמען פאר די אלע קינדער, כ'האב געזאגט פאר ליצמאן, איך בין א שליח פון די אלע קינדער. סאו וואס איז געווען ווייטער? לאמיר זעהן וואס איז ווייטער געווען. בקיצור איז געווארן יעצט א מורא'דיגע זאך אז מ'האט אים שוין ארויסגעווארפן פון די אגודה, מ'האט שוין אריינגעשטעלט אן אנדערן שטאטס אים, ער איז שוין נישט אין די אגודה, ער קען שוין נישט לויפן, און ס'איז געווען א סייעתא דשמיא, ער האט עפעס איז געווען, עפעס ער האט מוחה געווען קעגן שבת צו וואס, האט מען אים געמוזט, ער האט געמוזט ווערן אויס שר. מ'האט דאך נישט געטארט זיצן מיט אזאלכע מחללי שבתים, איז געווארן א סגן שר, א סגן שר קען מען איינזעצן, ווען ער איז געווען שר קען מען אים נישט איינזעצן, דער אייבערשטער שפילט אזוי אנבעליוועבל מיט יעדן מענטש וויאזוי ער שפילט, ווען יו לוק בעקווארדס, משה רבינו זאגט פארן אייבערשטן, הודיעני את דרכיך, זאגט אים דער אייבערשטער, ניין ניין ניין ניין, איך קען דיר נישט אויסזאגן גארנישט, ווייל נאכדעם וועט עס דאך יעדער וויסן, זאגט ער אבער דער אייבערשטער איין זאך זאלסטו געדענקען, וראית את אחורי, פון די בעק, נאכדעם ווען דו וועסט דורך גיין עסטו קענען אלעס זעהן, אבער ופני לא יראו, ווייל ווען נישט וועט דער סמך מם עס אויך זעהן און ער וועט שטערן. יעצט פאלט אלעס אזוי שיין אין פלאץ איז עס אנבעליוועבל, און איך זאג אייביג אז די פעדאפיילס זענען אזוי קלוג, אונז האבן נישט פֿינף פראצענט פון זייער וויסדאם, שטעל דיר פאר דער גאווערמענט האט נאכגעשיקט א מענטש זאל אים נאכקוקן טאג און נאכט, וועגן וואס פאר אים? פארוואס נישט פאר יעדן? אבוויעסלי. זיי זענען קלוג, ממילא יעצט זענען זיי אויף גרויסע צרות. ער איז פיניש פון אגודה, ער איז אינדרויסן, און ס'איז א מורא'דיגע זאך אז מען זעט אז מען מוז אנהאלטן די מלחמה, און אונז געווינען מיר יעצט, ביז יעצט האמיר געווינען אלעס ברוך השם, צו פארלענגערן סטעטשוט אוו לימיטעישאנס, וואס דו ווילסט האמיר געווינען, און אונז וועלן מיר נאך אלעס געווינען. ביז די אלע חזירים וועלן אונטערגיין מיטן אייבערשטנס הילף, סאו איך האב א מורא'דיגע הנאה אז דער ליצמאן איז געפאלן, איך האב א מורא'דיגע הנאה אז מ'זעט דא אזא יד השם, און איך האף אז ער וועט נאך גיין זיצן, און איך האב שוין באקומען פון מיינע סאורסעס אינפארמעישן אז מ'גרייט זיך איר שוין צו שיקן, יעצט איז דא דא דער רבי וואס ער דאווענט דינסטאג מאנטאגדיקע תפילות ער האט געוואלט קומען צו מיר רעדן, זאג איך, איך האב מיט דעם גארנישט. איך קען דיר נישט העלפן, אז דו וועסט קומען רוף איך די פאליס שבש את הליכי חקירה, נו האמיר געהערט נאך עפעס א רבי וואס ער האט געוואלט קומען עפעס איר משפחה, אויכעט א רעבישע משפחה, זאג איך אים וואס ווילט עטס פון מיר, איך בין א נוז ריפארטער, איך זאג דא נאר וואס ס'געשעהט, איך איך מאך עס נישט, עניוועי ס'איז א מוראדיגע ברעיקטרו, און ווי אר אלל פאר דיז טשילדרען הו אר מאלעסטעד, בפרט נאך די דריי שוועסטער, און זיי האבן געשריגן און געוויינט היינט אויפן טעלעוויזשען. עיט יערס מוז מען ווארטן פאר דזשאסטיס ווען ס'איז דא סיבות פארשטייען מיר אבער סתם ווייל א ליצמאן מיט א שר מישט זיך אריין דיס איז אן אנעקסעפטעבל סטארי יעצט רבותי גייטס נישט טאטשן מער קיין קינדער יעצט די מלכה לייפער האט אויכעט געטאטשט דא קינדער פאר זי איז געווארן אין אוסטראליע און זי איז אוועקגעלאפן פון דא זי האט דא געטאטשט מיידלעך ווען זי איז געווען א לערערין א טיטשער אין גערער סעמינאר. די צייטונגען זענען ארויסגעקומען מיט אלעם, און וועגן דעם בעט איך יעדן איינעם, דו נעמסט אריין אן ארבייטער, דו נעמסט אריין עניבאדי אין דיין מוסד, מאך זיכער אז ער האט א קלין רעקארד, ווייל מיט א קלינעם רעקארד דארף ער אויכעט נאך האבן סייעתא דשמיא ער זאל נישט דורכפאלן, כל שכן נאך אז ער האט נישט קיין קלין רעקארד. דאס איז געווען צוגעלייגט אן עמורדזשענסי וואס דאס איז זייער וויכטיג אז דער עולם זאל עס הערן.